מוצאי שושן פורים, היינט איז מאנטאג ביינאכט, און כ'האב געוואלט זאגן אז מארגן הייבט זיך אן דאסקאלאוויטשן'ס קעיס, ס'איז שוין דא א דזשאדזש ווי ער סעט, מארגן גייט מען שוין אנצוהייבן טרייעל, ס'וועט דארן יעצט אפאר טעג ביז מ'עט סעטן א דזשורי און אזוי ווייטער, אבער ס'הייבט זיך אן זיין קעיס, און יעדער ווערט געבעטן צו קומען ווייל זיי האבן אזויפיל רשעות געטון פאר דעם טאטן פון דעם קינד און פאר דעם קינד, ס'ממש א שאנדע און א גרויל וואס דא גייט פאר, ס'ממש נישט צום גלייבן. און אויכעט, איך ווייס נישט צי דירעקט צי אומדירעקט, הייסן הייסט עס אז פאפא רב זאגט אים ער זאל נישט געבן קיין גט ווייל ער וועט באפרייט ווערן, ס'איז ממש איז א רשעות טאמער ער טוט עס, ווייל דאס טאר מען נישט טון, און איך הער זאגן, איך ווייס נישט וויפיל אמת ליגט, אז דאס ווייבל אליינס איז אריין צום פאפא רבי'ן מיט א קוויטל צו וואס, און ער האט מכחיש געווען מכל וכל. כ'האב עס געזאגט אויפן האטליין, איז געגאנגען פאפא רב'ס זון האט מיר געשיקט א מעסעדזש איך זאל עס נישט זאגן ווייל זיין טאטע איז נישט אינוואלווד. וויל איך דיר זאגן, ווען דיין טאטע אליינס זאל עס מיר זאגן גלייב איך אים נישט. אז מען קען נישט גלייבן א חסיד קען מען פאר א רעבן זיכער נישט גלייבן. זענען אלץ א באנטש אוו רשעים. מען דארף זיך אראפזעצן מיט דעם יונגערמאן אין די תפיסה און מען דארף אים זאגן ער זאל זיך מאכן א קיס פאטני ער קומט נישט ארויס און אפילו ווען ער קומט יא ארויס דאזענט דיס גערל, דאס ווייבל, דעזערוו א נארמעל לייף לייק עווריבאדי? דו זעסט דאך אז. ער האט נישט קיין נארמאלן לעבן, ער לויפט שוין, ער זאגט ער איז א וויקטעם פון ברוך מרדכי לעבאוויטש און ער לויפט שוין ארום אזוי יארן יארן יארן. און ער גנב'עט פון די מקווה'ס פלעגט ער גנב'ענען פון די סטארס און נאכדעם האט ער געמאלעסטעד קינדער רייט און לעפט, ביים דעטעקטיוו האט ער אויסגערעכנט זיבעציג זיכער וואס ער קען וואס ער האט שוין מאלעסטעד, פרעגט אים דער דעטעקטיוו קענסטו אלע אויף די נעמען? זאגט ער ניין קענען קען איך מסתם נאר צוואנציג דרייסיג, ער קען מאלעסטן וועם ער קען נישט. קומט זיך נישט דאס ווייבל זאל קענען האבן א נארמאלן לייף סטייל? זי זאל האבן א מאן וואס ער זאל איהר ליב האבן און איהר וועלן און נישט ארומלויפן א גאנצן טאג אין מקווה'ס און כאפן בחורים מיט קינדער? ס'דאך אנבעליוועבל! שטאטס די רבנים זאלן זיך אראפזעצן און זאגן יא מ'דארף איהר באפרייען פון כבלי עיגון, די תורה זאגט על פי שנים עדים יקום דבר, געקומען די חזל און זיי האבן געזאגט אז ווען ס'קומט צו. מתיר זיין אן עגונה איז מען מתיר מיט איין עדות אויך, ווערט געברענגט אין די ספרים וויאזוי די חזל האבן דאס געקענט מאכן, ווערט געברענגט אין די קבלה ספרים ווייל ס'שטייט לא יקום באיש עד אחד לכל עון, דרש'ענען זיי באיש אבער נישט באישה, איר ווייסט מ'האט אינדערהיים מתיר געווען אפילו א עדות פון א גוי, גיי יעצט נאך די מלחמות איז דאך געווען ממש. צענליגע טויזנטער עגונות איז געווען. מען האט אלע מתיר געווען, ווי קען מען לאזן א אידישע טאכטער אין כבלי עיגון? און נאכדעם וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, איר זאלט וויסן, מען טאר מיט קיינעם נישט נעמען קיין טשענס, וואס וועסטו טון, דאס ווייבעלע דארף האבן אירע באדערפענישן, זי איז אן אשת איש און קען גיין מיט אנדערע אויך, און אז עס וועט געשען אן עקסידענט וועט זיין א ממזר. איך פארשטיי נישט, קיינער איז נישט דא שוין צו טון ריכטיג? כולם סר יחדיו? אין גם אחד? שוין נישט דא א נארמאלער מענטש אין שטאט? און נאכדעם גייסטו יעצט זעהן מ'וועט אים געבן לאמיר זאגן צען יאר צו וויפיל איך ווייס נישט וויפיל ער האט באקומען אבער וויפיל ער זאל נישט באקומען אזא זאך גייט מען טוהן? האלט מען יעצט א פרוי פינף יאר צו צען יאר צו צוואנציג יאר? מילא וועבערמאן האט באקומען זיינע פופציג יאר איז אויך א רחמנות אויף זיין ווייב אבער זי איז שוין אן עלטערע פרוי זי האט שוין צען קינדערלעך זי האט אייניקלעך זי האט זיך מיט וועם צו פרייען וואס האט נעבעך דאס ווייבל וואס זי דרייט זיך אין די גאס, מען זעט ווי דאס קינד וואקסט פון טאג צו טאג גרעסער, דאס קינד האט שוין היינט פאות, און און וואס איז, וויאזוי וועט זי כאווען דאס קינד אליין? ס'איז אזא שאנדע דאס ווארט דאס, רבנים, ס'איז אזא שאנדע וואס זיי האבן אפגעטוהן מיט כלל ישראל. עניוועי, איך בעט יעדער איינער אז ער זאל קומען מארגן אין טרי טווענטי דזשעי סטריט, ס'איז זייער וויכטיג. אין די זעלבע צייט וויל איך ענק זאגן, איך האב די וואך זייער זייער א שווערע וואך, איך בין בעקלאגד צוויי טאג מיט מקווה'ס, איך האב אסאך שאלות יעצט, מען פרעגט, ס'הייבט זיך אן די זומער מקווה'ס, מען דארף ארויספארן, אסאך רבנים ווילן ס'זאל נישט הייסן אז איך בין געפארן, פיין, ס'זאל נישט הייסן, איך דארף דען דעם כבוד? באט איך וויל ענק זאגן, רבותי איך וויל מאכן א קורצע דרשה און א סטעיטמענט, מערטשעם דעם זונטאג דעם קומענדיגן גייט זיין די יארצייט פונעם הייליגן רבי ר' מיילעך, איך וויל ענק זאגן, פאר די אלע פרויען וואס די מענער פארן צו רבי ר' מיילעך, און פאר די אלע מענער וואס די פרויען פארן צו רבי ר' מיילעך, איך וויל ענק בעטן ברחמים, אז דיין מאן וויל פארן, פאר וואטעווער ריזען איט שוד בי, ער דארף א ישועה, ער דארף א רפואה, מ'דארף קינדער, פאר מיט, פאר נישט אליינס, איר ווייסט נישט וואס טוט זיך אין ווארשע, אין ווארשע איז דא א אידישע האטעל, אין קראקע איז דא א אידישע האטעל, א כשר'ע האטעל, און ס'איז דארט דא זונות א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט, ווייל זיי ווייסן אז ס'קומען די טוריסטן. און זיי ווייסן וואו זיי שטייען איין, און ס'איז דא די גרויסע האטעלס, די פארום, מיט די האלידעי אין, זיי ווייסן אלעס, זיי זיצן גאנצעטע נעכט און זיי ווארטן דארטן, און ס'איז אן אומגליק וואס ס'גייט דארט פאר, איך בעט ענק רבותי, דיין מאן וויל פארן, פאר מיט, דיין ווייב וויל פארן, זי דארף א ישועה, פאר מיט, קאסט נאך א טיקעט, דער רבי ר' מיילעך איז ווערט נאך פינף הונדערט דאלער, און ממילא וועט נישט ארויסקומען קיין זנות, מ'פארט פון ארץ ישראל אין די. טויזענטע טוריסטן מען קען דארטן ביליגע טיקעטס, ס'טוט זיך א געפארעכץ איך וויל ענק בכלל אויסלערנען די מענטאליטי, ביי יעדע גוישע קאנווענשען שיקט מען ארויס די זונות פון די שטאט ווייל מען ווייסט וועגן דעם פארט מען, און זיי מיינען אז ביי די אידן איז אויך אזוי, באמת וואלט נישט געדארפט אזוי זיין באט ליידער איז עס אזוי, מען פארט אויף אומאן איז דא די זונות, מען פארט אויף קיעוו איז דא די זונות, מען פארט יעצט אויף ליזענסק איז דא פול מיט זונות, און דאס הונגער איז גרויס און דאס ארעמקייט איז גרויס. איז אויסער דעם וואס די זונה ברענגט זיך מיט מיט אירע קראנקייטן זי קען אים קראנק מאכן צו כדומה נאכדעם קען קען זי אים סקרוען אויכעט, זי נעמט זיין לייסענס פון די קאר, זי גייט צו עיוויס ווער ס'האט געדינגען די קאר, און נאכדעם מאכט זי אן א גאנצע מעשה אויף אים, און דאס איז זייער נישט גוט און ס'נעמט אראפ דעם חן פון אידן. קוק דער דער חיה דער האלפערן דער האלפערן האט אנגעמאכט אזא חילול השם פאר כלל ישראל, ער האט דאך אראפגענומען אזוי דעם פנים פון א איד, ס'איז אנבעליוועבל. חיים האלפערן יא! סאו שטעל דיר פאר מ'וועט כאפן אין ווארשא א זונה, און זי וועט נעמען א אינגערמאן זיי וועלן פוינטן די פינגער אויף אים צו מ'וועט זיי כאפן גיין אין האטעל, ס'וועט דאך זיין אזוי מין שמוציג און אזוי ביליג, רבותי בארעכנטס ענק, טוטס נישט קיין ווילדע זאכן. ווען דו ווילסט גיין צו א זונה זאלסטו גיין נישט ווען דו פארסט צו רבי ר' מיילעך, יעצט איך זאג נישט אז מען טאר גיין, חס ושלום, מען טאר נישט, מען דארף הארעווען אז מען זאל נישט צוקומען צו מכשולות, אויף דעם איז מען א איד, אני ה' נאמן לשלם שכר און נאמן לשלם עונש, אבער אויף אזוינפיל אז דו זאגסט דיין ווייב דו פארסט צו רבי ר' מיילעך נעמסטו רבי ר' מיילעכ'ן א שותף מיט דעם זנות, ס'איז געווען אמאל א גרויסער צדיק א רבי האט נישט געוואלט מאכן קיין ספר, מען האט אים געפרעגט פארוואס, האט ער געזאגט ווייל ווען העט מען ליינען אין דעם ספר שבת נאכמיטאג ווען ער העט זיך אריינלייגן אונטערן איבערציער, איך וויל נישט שלאפן מיט יענעם אין איין בעט. רבי ר' מיילעך וויל נישט מיט ענק מיטגיין צו די זונה. נוץ נישט רבי ר' מיילעך אונז ווייס מיר אז דו פארסט צו זינדיגן. אז דו קענסט דאך נישט זאגן דיין ווייב איך גיי זינדיגן, זאגסטו א מעשה מיט רבי ר' מיילעך. די ווייסט וואס פאר אן עוולה די טוסט מיט דעם? די נעמסט די נידעריגסט אראפ א צדיק וואס איז שוין נישט דא באלד צוויי הונדערט יאר אויף דעם עולם און די נעמסט אים אריין אין דיין זנות ווייל אן אים וואלסטו נישט געקענט פארן ווייל דיין ווייב וועט פרעגן וואס עפעס פארסטו אויף ווארשע און אויף קראקע און מען שטעלט זיך נאך אפ אין אמסטערדאם אויכעט דארטן ווי ס'איז דא די וויטרינעס ס'איז דא אפישעלי קענסטו טון וואס די ווילסט יעצט איינער וועט זאגן פארוואס דערציילסטו יעדן יעדער ווייסט עניוועי. די איינציגע ווער ס'ווייסט נישט איז נעבעך די ווייבער, די אידישע טעכטער, זיי גלייבן נישט ווי אויסגעלאסן ס'איז. אז דיין מאן נעמט קאנעקשאנס דורך אמסטערדאם, צו דורך עני שטאט פון יוראפ, זאלט איר וויסן ס'איז אלץ מלא שטופי זימה. ס'איז נישט קיין חילוק צו ס'איז דייטשלאנד, ס'איז נישט קיין חילוק צו ס'איז בריסל, ס'איז אלעס איין שטיק שטופי זימה. און פליז טריי, מאך זיכער אז אויב דו מוזט לאזן דיין מאן פארן זאלסטו מיטפארן. און טאמער נישט לייג אראפ די פיס. ווילסט זיך מקשר זיין מיט רבי ר' מיילעך? לערן צעטל קטן און לערן יעדע וואך פרייטאג צו נאכטס א שטיקל נועם אלימלך פאר דו מאכסט קידוש. ווען דו קענסט אראפלייגן דיין פיס און דו קענסט עס אפשטעלן תבוא עליך ברכה טוסטו די גרעסטע מצוה וואס איז דא גלייב מיר. און אויסער דעם הייבט זיך אן מיט די געגעסעכצער מען טראגט אהין עסן ס'איז דא בשר שנתעלם מן העין און דער גוי זיצט דארטן אין די קאך אויכעט. און ווען איך בין געפארן אלע יארן פלעג איך מיך שלאגן מיט די אלע טרעוול עידזשענטס, זיי דינגען אפ אין גוי'שע האטעלן דינגען זיי אפ דעם אויוון, זיי כשר'ן עס נישט, זיי טוען עס נאר דאבל רעפן, און דער סוף וואס געשעט מיט די דאבל רעפן איז אז איינער קומט אריין און ער איז זייער הונגעריג און ער גייט צו און ער נעמט א פארשען, צו ער בעט מען זאל אים געבן א פארשען, און ס'רייסט זיך אויף די גאנצע זאך, מען קען עס מער נישט צומאכן, דער עולם עסט געהעריג טרייפות, ווייל בשעת ווען ער פרעגלט זיינע העם און זיינע חזיר, אין די זעלבע צייט קאכט זיך דארט דאס כשר'ע פלייש אויך. כ'בין געווען אמאל מיט און ס'איז אלע גרופעס טוען די זעלבע. כ'בין געווען אמאל מיט איינעם דרעזנער פון מאנראו, זייער א וואוילער מענטש, הרב פייוויש. ווען מענדלאוויטש האט אים געדינגען פון בארדיטשוב אז ער זאל מיטפארן און ער זאל זעהן ס'זאל זיין אלעס ווי עס דארף צו זיין, און ער איז געווען אין ליזענסק און ער האט דארטן געטיילט און יעדער איז געקומען געהונגעריג ווי א וואלף און איינער איז צוגעגאנגען און האט עס אויפגעריסן און עס שריי איך צו דעם דרעזנער דו גייסט יעצט געבן פארן עולם טרייפות, כאפ אן דעם טאפ און ווארף עס אוועק, ס'קאכט זיך אינאיינעם מיט חזיר שוין א צען מינוט דו האסט עס אפילו נישט געזעהן וואס יענער האט געטון. דער קיצור האט ער געזאגט ביסט גערעכט, נו וואס גיי ווארף עס אוועק און דער עולם האט נישט וואס צו עסן, פיין איז אויב אזוי געב זיי צו עסן לכתחילה טרייפות, און איך זאג דעם נאמען נישט ווייל דער דרעזנער איז עפעס שולדיג אין דעם, איך זאג עס נאר מען זאל קענען מברר זיין צו עס איז אמת וואס עס גייט פאר. און די זעלבע איז ביי אלע, יעדע טרעוול עדזשענט איז די זעלבע, ר' מענדל רייכבערג זכרונו לברכה פלעגט האבן אז ער האט ער פלעגט. אנדערע כשר'ן אפ די האטעלן אויף שבת, און ער האט געהאט זיין אייגענע געשיר, אבער ער האט אויך געמוזט כשר'ן דעם אויוון, כ'האב נישט געהאלטן אז דאס איז בעסער ווי אן אנדערע, און ער האט נאר געהאט זיין אייגענע געשיר, אבער אלעס האט ער געמוזט טוהן גענוצן זייערע, די געז רענטש מיט די אויווענעס מיט אלעם, אבער ס'איז געווען אביסל בעסער ווייל ער האט געהאט דארטן א משגיח. איז געווען האלב נארמאל, אבער דא, און ער האט אויך דעם פראבלעם אז ווען מען פארט אויף אנדערע שטעט, מוז ער אויך געבן ווארעם ס'עסן איבעראל, מילא אז ער מוז געבן ווארעם ס'עסן מוז ער אויך אנקומען צו די טרייפענע אויווענעס, ווען דו קומסט אן צו די טרייפענע אויווענעס איז נאר אריינגעלייגט איין רעפער און נאך א רעפער, דאס איז זייער זייער נישט גוט, און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, ווען מ'מאכט די א רעפער מיט א רעפער באמת מוז זיין דער גאנצער טאפ ארומגענומען מיט א רעפער, איך האב געזען אלע טרעוול עידזשענטס לייגן ארויף אויבן צוויי רעפערס, צוויי שטיקלעך סילווער פעיפער, אבער די אונטערשטער טאפ איז געהעריג איינס. נו, דאס איז דאך שוין יא בולע ופולט, ס'איז דאך נישט קיין דאבל רעפער. עטס האטס זיך קלאר ארויס אפילו וויאזוי דער דאבל רעפער דארף אויסזען, ס'דארף זיין פון אלל סיידס ארומגענומען אז ס'זאל נישט קענען צוקומען גארנישט. יעצט דו האסט נישט די אונטערשטע חלק נאר די אויבערשטע חלק האסטו צוויי רעפערס. און נאכדעם די מינוט ווען דו געסט עס אן עפן אויף און דו לייגסט עס צוריק, איז טאמער האסטו עס נישט געהעריג געסיעלט ווי עס דארף צו זיין האסטו א פראבלעם, סאו מען גייט צאם עסן כל דבר עושה, יעצט איז דא איי קעי אי עי אקעיא א גרויסע קאמפעני ווען מען האט געטראפן אין גאנץ יוראפ האבן זיי פארקויפט פערדן פלייש, זיי האבן געמאכט די העמבורגערס האבן זיי פארקויפט גאר פערדן פלייש אלטע געפייגערטע פערד האט מען געגעסן זייער פלייש, יעצט די גאנצע וועלט שטורעמט. ווייל ס'איז נישט געווען סענעטייזד די פלייש, ס'איז געווען נאן סענעטערי, ס'איז געגעבן וואס זענען געפייגערט מיט אלעם. די וועלט איז אויף. יעצט וויל איך דיר עפעס זאגן, פארוואס זאל דער גוי עס נישט טוהן, ווען דוד אייכנשטיין האט אונז געגעבן דא צו עסן פון זיין קהילה כשר אויכעט אזא פלייש וואס די בוטשערס זאגן זיי האבן אזאלעכע פלייש נישט געזעהן אין זייער לעבן, אזוי זאגן זיי דא איז געגעבן בשר חמורים מיט שפנים, און ווער ווייסט ס'איז געגעבן בשר סוסים אויכעט. ווער ווייסט וואס דא גייט פאר, סאו פארוואס דוד אייכנשטיין זאל מעגן און אקעיא זאל נישט טארן, ס'טוט אינטערעסירן יעדער, ווער זאגט דיר וואס די טרעוול עידזשענט טוט, איך בין דארט געווען, זענען געגאנגען אלע טרעוול עידזשענטס, ס'איז ביליג היינט צו קויפן דארטן אייער, זענען געגאנגען קויפן טרייפענע אייער, זיי פארשטייען נישט, זיי קענען נישט קיין חילוק צווישן א כשר איי און א טרייפענע איי, א כשר איי איז שפיציג, א טרייפענע איז רינד, דאס איז א הלכה אין שולחן ערוך, און זיי פלעגן גיין קויפן די אייער. און זיי האבן געמאכט דערפון ווי מען זאגט אייער, איי מיט צוויבל מיט אלעם, פלעג איך זיי זאגן דאס איז דאך טרייפה, האב איך זיי מסביר געווען אזוי, אין ניו יארק צו אין אמעריקע איז דא זאגן מען מוז ארויסשרייבן אז דאס איז הען עגס, א עג הייסט עס קומט פון א הען, פון א הון, אבער דארטן קען עס קומען פון אלע עופות טמאות, איך האב געזען ווי אזוי ס'גייט, יעדער פארמער האט אפאר אייער געט ער עס א ברענג אריין און מען באצאלט אים דערפאר און ער גייט ווייטער, און נאכדעם נעמט דא די אייער וואס ביי אונז.

טרייף, יעצט די אלע טעמים וואס אונז האמיר איז אז מ'איז מיקל קודם כל אז ס'איז געקאכט און דם שבישלו איז א דרבנן, און נאכדעם אז וויבאלד רוב זענען ספנא מארעא איז במילא קען איך תולה זיין אז ס'איז אינגאנצן נישט קיין דם איז במילא זעמער מיקל, טאמער אבער איז עס נישט ספנא מארעא דעמאלטס איז עס געהעריג נבילה, ס'איז אן אבר מן החי, ס'האט שוין אנגעהויבן צו ווערן א הינדל דארט. איז במילא האסטו ערנסטע פראבלעמען אין די הלכה, און קיינער איז נישט משים לב, נישט דא קיין משגיח, אייער? פארוואס זאל איך נישט קענען קויפן אייער? אייער קען מען דאך קויפן איבעראל, מען גייט אריין און מען קויפט, און מען געט עס פארן עולם צו עסן, און נאכדעם די אלע אנדערע זאכן דארט. ס'איז דא, ס'איז נישט usda אפראווד, וואס קומען פון לאקעל פארעמס, מען קען קראנק ווערן, מען באקומט געוויסע טיפוס מיט אנדערע מיני קראנקייטן, און נאכדעם ווען מען טראגט דאס עסן אווערסיס, אפילו ווען מען ברענגט עס פון ניו יארק צו פון ווי, מען דארף עס האבן מיט פריזערס, טאמער ס'ווערט דיפראסטעט נאכדעם ווערט עס נאכאמאל צוריק פארפרוירן, קען עס האבן סעמאנעלע, ס'קען האבן אזויפיל קראנקהייטן וואס מען קען ממש שטארבן פון די אלע זאכן. ס'געווען אין אומאן פאר אפאר יאר צוריק איז יעדער קראנק געווארן חולי מעיים ווייל ס'עפעס געווען די בהמות עפעס איז געווען. מען האט עס געהאלטן אינדרויסן צו לאנג און ס'איז געווען פארשטינקען, און אז מען לייגט אריין אסאך פעפער, די ספרדים האבן ליב האט פעפער, האט מען עס נישט באמערקט, און נאכדעם איז יעדער קראנק געווארן, און ס'איז געווען איין צייט וואס יעדער איז אהיים געקומען מיט אויגן בלינד חלילה, סאו יור גאוינג אינטו א טוירד ווארלד קאנטרי, און מען וועט וויילן דארטן, און אלעס איז א פראבלעם, לגבי כשרות, לגבי מעדיקל, לגבי אלע זאכן. און איך וויל אויך זאגן דעמאלט ווען דו ביסט דארטן האסטו נישט דיין מעדיקעיד מיט די מעדיקעיר וואטעווער יו העוו מיט די אלע אינשורענס קאמפאניס און נישט באצאלן גארנישט מאכט אן עקסידענט איז יענער חורבן חלילה זאל יעדער איינער זיך מאכן א טרעוול אינשורענס קאסט מסתם צען פופצן צוואנציג פינף און צוואנציג דאלער מעקסימום אויף די גאנצע צייט ווען דו בוקסט דעם טיקעט בוק דיר א טרעוול אינשורענס אבער מאכט זיך אז דו מוזט אהיים קומען

איך זאג דיר נישט זאלסט נישט פארן, טריי אז אלע קענס זאלן זיין געפאקט פון דא, דו זאלסט וויסן וואס דו עסט, וואס דו נעמסט דיר מיט, און דו זאלסט עס קענען אנווארעמען, עס זאל זיין וועקיום פעקט פון דא, אסאך מאל אפילו ווען ס'איז וועקיום פעקט מאכט זיך אמאל ס'האט זייער א קליינעם לאך און ס'איז א העווי גרעיווי נישט קיין זופ ס'רינט נישט ארויס, אבער עט די ענד אוו די דעי ווען דו עפענסט אויף די קען זעסטו ווי ס'קאכט, דאס איז א סימן אז ס'איז פארפוילט, סאו די אלע זאכן זאלסטו זיין זייער קעירפול. און כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך אז דו דינגסט דארט א קאר, מען קען זייער ביליג דינגען קארס, זאלסטו איין זאך געדענקען, דיין קרעדיט קארד, אנלעס דו האסט א יוניווערסעל קארד, ס'הייסט יוניווערסעל, טאמער האסטו דאס נישט, איז אסאך קאמפאניס אנער'ן עס נישט, זיי זאגן דיר גארנישט, און אמאל דו מאכסט אן עקסידענט ביסטו אויף צרות. און נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס דו מוזט געדענקען, אז. די קרעדיט קארדס, נײַן און נײַנציק פראצענט פון אלע קרעדיט קארדס געבן דיר נאר קאליזשען דעמעדזש וועיווער, דאס מיינט אז טאמער איינער האקט אריין אין דיין קאר דארפסטו נישט באצאלן, און אסאך מאל איז עס דא מיט א דעדאקשען פון צוויי דריי טויזענט דאלער, און יעדן קראץ זאגן זיי אז דו האסט עס געטון, דארף מען זייער גוט טשעקן די קאר פאר מען נעמט עס. אפילו אויפן סיגרעט לייטער טשארדזשען זיי פֿופֿציק דאלער, באט. די CDL מיינט נישט אז דו ביסט אינשורד טאמער דו פארסט אריין אין א צווייטן. מיט אנדערע ווערטער אזוי אז דו פארסט אריין אין א צווייטן און האסט צוהארגעט די קאר און יענעמס קאר, איז דיין קאר לאמיר זאגן איז אינשורד די CDL אבער יענעמס קאר איז נישט אינשורד. און טאמער האסט חלילה אריינגעהאקט אין א מענטש און האסט אים פארקריפלט אדער האסט אים געהארגעט חלילה, גייט ער דיך סוען פאר עווריטינג דעט יו העוו. סאו דו מוזט געדענקען ס'איז דא צוויי זאכן ס'איז דא קאליזשען דעמעדזש וועיווער און ס'איז דא טוירד פארטי לייעביליטי יעצט אין יעדן לאנד זאגט מען עס אביסל אנדערש באט איך געב דיר די אנדערסטענדינג קאליזשען דעמעדזש וועיווער מיינט די קאר איז אינשורד טוירד פארטי לייעביליטי מיינט אז טאמער אן אנדערער ווערט געשעדיגט פון דיין קאר איז ער אויכעט אינשורד. דאס אלעס דארף מען וויסן, מען דארף זיין זייער פארזיכטיג, ווייל טאמער מאכסטו א מיסטעיק און די האסט נישט אינשורענס, קודם זעצט מען דיך איין, נאכדעם וויפיל קרעדיט די האסט אויף דיין קרעדיט קארד בילן זיי, און נאכדעם נאך אלעמען גייסטו נאך האבן משפטים און קומען און פארן מיט אלעס, סאו אז די ווילסט דרייוון, כ'האב נישט קיין שום אבדזשעקשאן, מאך זיכער אז די האסט פול. אינשורענס, טוירד פארטי לייעביליטי און קאליזשן דעמעדזש וועיווער. יעצט ס'איז דא געווענטליך פאר צען, פופצן צו צוואנציג דאלער א טאג קען מען האבן די גאנצע אינשורענס. נעם עס און באצאל, קאסט די טריפ נאך זיבעציג צו הונדערט דאלער, ס'לוינט זיך דיר אזוי ביסטו אף די הוק. בכלל ס'לוינט זיך. ווייל אז דו מאכסט אן עקסידענט, דו דארפסט פארן, דו דארפסט דינגען א לויער, האסט א פראבלעם. און דו מאכסט אין אן עיוויס קאר אן עקסידענט, און דעמאלטס האט עיוויס דעם פראבלעם, דעמאלטס מאכן זיי שוין זיכער אז זיי סטרעיטענען אויס די גאנצע זאך, דארפסט גארנישט זיין אינוואלווד. געווען אמאל א איד, ער איז שולדיג געווען געלט פאר א צווייטן, און ער באקלאגט זיך פארן זון, דו ווייסט, די לעצטע פינף וואכן קען איך נישט שלאפן ביינאכט, איך בין יענעם איד שולדיג פינף טויזנט דאלער און איך קען נישט שלאפן. זאגט ער אים וועגן דעם קענסטו נישט שלאפן, איך וועל דיר עס ערלעדיגן, גייט ער אריבער צו יענעם אידן און זאגט אזוי, דו ווייסט מיין טאטע איז דיר שולדיג פינף טויזנט דאלער? זאגט ער יא, זאגט ער לאמיך דיר עפעס זאגן, מיין טאטע וועט עס דיר קיינמאל נישט באצאלן, אם ירצה השם אפילו נישט, ער האלט עס נישט ביים באצאלן, נאכדעם גייט ער צוריק צו זיין טאטן זאגט ער טאטע יעצט קענסטו שוין שלאפן רואיג, יעצט גייט שוין יענער נישט שלאפן רואיג, פארשטייסט? די זעלבע אויך ווען דו דארפסט. שלאפן נישט רואיג איז א פראבלעם, לאז עיוור זאל נישט שלאפן רואיג. שוין, יעצט פארטס אלע, מיט די ווייבער פארשטייט זיך, און פועלטס ענק אויס אלעס גוטס, און האטס אונז אויך אינזין. כל טוב, דער אייבערשטער זאל העלפן, מען זאל האבן פון דעם פורים און דעם שושן פורים, זיך אויסגעבעטן אלעס וואס איז גוט פארן מענטש, און אלעס וואס דער מענטש ברויך האבן, ס'זאל נישט זיין בבחינת וישמן ישורון ויבעט, צופיל איז אויך נישט גוט, ער זאל האבן הרחבת הדעת יעדער איינער, לויט וויאזוי כפי חכמתו יתברך אז ס'עט אים נישט שאטן. זייטס אלע געזונט און כל טוב.